בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף עיין א', מען הייבט אן דף עיין א' עמוד א', די ערשטע שורה אויבן, רבי יהודה אומר בישראל חודש אחד וכו'. איז אזוי, עמער איבערשמועסן די משנה בקצרה איידער מען גייט דא ווייטער אין די סוגיא. האמער געזען די משנה, המדיר את אשתו מלהנות לו, איינער וואס מאכט א נדר אז זיין פרוי טאר נישט נהנה זיין פון אים אז זי באקומט מער נישט קיין מזונות, האט מען געזען, תנא קמא זאגט אז ביז דרייסיג טאג קען זי נישט פארלאנגען א גט, נאר יעמיד פרנס, מען שטעלט א פרנס, די פרנס האלט איר אויס, מער פון דרייסיג טאג קען די פרוי זאגן, ס'א בזיון, איך וויל נישט די גאנצע מעשה, געב מיר א גט מיט כתובה. רבי יהודה האט זיך געקריגט אויף דעם, און רבי יהודה האט געזאגט אז טאקע ביי ישראל איז ביז א חודש קען זי נישט פארלאנגען א גט מער פון א חודש קען זי פארלאנגען א גט, אבער ביי א כהן איז אביסל אנדערש, ווייל א כהן, ווי מען האט געשמועסט, נאכדעם וואס ער גט די פרוי קען ער איר נישט צוריק נעמען, און ממילא האט מען אים געגעבן נאך אביסל צייט, איז ביי א כהן ביז צוויי חדשים קען זי נישט פארלאנגען א גט, נאך צוויי חדשים ביי א דריי חדשים קען זי שוין פארלאנגען א גט מיט כתובה. דאס איז געווען די ערשטע מחלוקת אין די משנה, שפעטער האמיר געזען די משנה האט גערעדט א צווייטע ציור, ביי אן אופן וואס א מאן אסר'ט אויפן פרוי צו עסן א געוויסע פרי, איז דעמאלטס האט די משנה געזאגט יוציא ויתן כתובה, איז גראד קען זי פארלאנגען א גט מיט כתובה, איז היינט עמער טאקע זען אין די סוגיא אז וואס איז דאס אנדערש ווי די פריערדיגע ציור, פארוואס פריערדיגע ציור האמיר געזען אז מען געט א חודש, און דא פלוצלינג יוציא ויתן כתובה, גראד א כתובה גראד א גט, עמער זעהן. איז רבי יהודה קריגט זיך אויך דא, און רבי יהודה זאגט ניין, אז נישט גראד א גט, נאר מען ווארט א טאג אדער צוויי ווענדט זיך א ישראל אדער א כהן. שפעטער האמער געזעהן א דריטע מחלוקת אין די משנה לגבי איינער וואס איז מדיר אז זיין פרוי טאר נישט נוצן א געוויסע תכשיט, מען האט געזעהן רש"י זאגט תכשיט איז א געוויסע בושם, א געוויסע סארט בשמים, איז אויך זאגט די משנה גראד א גט מיט כתובה, און רבי יוסי האט זיך אויך אויף דעם געקריגט, און געזאגט ס'ווענדט זיך א רייכע מענטש אדער א ארעמאן, ביי א ארעמאן, איז נאר טאמער די נדר האט נישט געהאט קיין קצבה, ער האט געזאגט זי טאר קיינמאל נישט ניצן בושם דעמאלטס טאקע איז דא א גט מיט כתובה, אבער ברגע וואס איז דא א קצבה איז דארף מען נישט געבן א גט, נאר מען דארף ווארטן ביז סוף קצבה, מען וועט זען היינט אין די גמרא וואס מיינט א קצבה, און ביי רייכע מענטשן, רייכע מענטשן באנוצן זיך מער מיט די בושם, באנוצן זיך מער מיט קישוטים, איז ביז דרײַסיק טאג, ס'טייטש ביז דרײַסיק טאג קען זי נישט פארלאנגען א גט, נאך דרײַסיק טאג קען זי פארלאנגען א גט, אזוי האט מען געזען אין די משנה. זאגט יעצט די גמרא, מיר האבן געזען די משנה רבי יהודה אומר בישראל חודש אחד, פרעגט די גמרא, היינו תנא קמא, למעשה לגבי ישראל איז דאך תנא קמא רבי יהודה האלטן ביידע די זעלבע זאך, תנא קמא האט געזאגט דרייסיג טאג, און רבי יהודה זאגט אויך חודש אחד, און וואס איז א חילוק צווישן רבי יהודה און תנא קמא, אמר אביי ענפערט טאקע אביי, כהנת אתא לאשמועינן, אז אין הכי נמי, לגבי ישראל קריגן זיך נישט רבי יהודה און תנא קמא, ביידע האלטן אז ביז א חודש קען זי נישט פארלאנגען א גט, מער פון א חודש קען זי פארלאנגען א גט, אבער די נקודה פון כהנת וואס פון דעם האט תנא קמא נישט גערעדט, דא קריגט זיך רבי יהודה און דא זאגט רבי יהודה אז א כהנת קריגט א איבעריגע חודש, טייטש די מאן קריגט איבעריגע חודש, נאר נאך צוויי חדשים קען זי אנהייבן פארלאנגען א גט, אזוי זאגט אביי. רבא אמר, רבא זאגט אן אנדערע תירוץ, רבא האלט אז אפילו ביי ישראל קריגן זיי זיך אויך, חודש מלא וחודש חסר איכא בינייהו, ס'טייטש תנא קמא האט זיך באנוצט מיט א לשון פון דרייסיג טאג, איז משמע נישט קיין חילוק צו ס'איז א חודש מלא, וואס א חודש מלא איז דרייסיג טאג, נישט קיין חילוק צו א חודש חסר, אלעמאל איז דרייסיג טאג די שיעור, טאמער די נדר איז געווען אויף דרייסיג טאג, קען זי נישט פארלאנגען א גט מער פון דרייסיג טאג, קען זי פארלאנגען א גט, מה שאין כן רבי יודא, רבי יודא האט זיך נישט באנוצט מיטן לשון פון שלושים יום, ער האט זיך באנוצט מיטן לשון פון חודש, חודש מיינט א חודש חסר, ס'טייטש לויט רבי יודא די שיעור נײַן און צוואַנציק טאג. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב, האט רב געזאגט, לא שנו אלא במפרש, ס'טייטש דער דין וואס מען האט געזען אין די משנה אז ס'ווענדט זיך טאמער די נדר איז דרײַסיק טאג צו מער ווי דרײַסיק טאג, דאס איז טאקע ווען די מאן זאגט קלאר ארויס ווי לאנג די נדר זאל חל זיין, ס'טייטש טאמער א מאן מאכט א נדר די פרוי קריגט נישט קיין מזונות פֿופֿצן טאג צוואַנציק טאג ביז דרײַסיק טאג קען זי נישט פארלאנגען א גט, טאמער די מאן זאגט מער פון דרײַסיק טאג פֿינף און פֿערציק טאג פֿופֿציק טאג לאמיר זאגן קען זי יא פארלאנגען א גט, פון דעם טאקע רעדט די משנה, אבל בסתם, זאגט רב וואס איז טאמער די מאן מאכט א נדר סתם ער זאגט נישט וויפיל טעג ער מאכט א נדר אז די פרוי טאר קיינמאל מער נישט קריגן מזונות דעמאלטס יוציא לאלתר ויתן כתובה איז דארף מען נישט ווארטן יעצט דרײַסיק טאג נאר גראד וואס א מאן האט געמאכט אזא סארט נדר סתם געט ער איר א גט און זי קען פארלאנגען כתובה. ושמואל אמר, שמואל קריגט זיך, שמואל זאגט אפילו בסתם, אפילו טאמער א מאן האט געמאכט א נדר סתם, פארלירט ער נישט די דרייסיג טאג, לא יוציא, שמא ימצא פתח לנדרו, מען געבט אים די זעלבע דרייסיג טאג, ער האט דרייסיג טאג צו טרעפן א פתח, ס'טייטש גיין צו א חכם און טרעפן א תירוץ צו מתיר זיין די נדר, טאמער נאך דרייסיג טאג האט ער נישט מתיר געווען די נדר, דעמאלטס טאקע קען זי פארלאנגען א גט מיט כתובה. פרעגט די גמרא, והא איפליגו בה חדא זימנא, די מחלוקת פון רב און שמואל, האבן מיר שוין געהאט אין דף סמך א' עמוד ב', און דארט אויך האט טאקע די גמרא געפרעגט פון דא, און די גמרא האט דארט אויך פארענטפערט, על כל פנים האבן מיר שוין געהאט די מחלוקת, דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, המדיר את אשתו מתשמיש המיטה, בית שמאי אומרים שתי שבתות, בית שמאי זאגן אז טאמער די נדר איז ווייניגער ווי צוויי וואכן קען די פרוי אויסהאלטן, מער פון צוויי וואכן דארף מען גט'ן מיט א כתובה, בית הלל אומרים, בית הלל זאגן שבת אחת, נאר איין וואך, ואמר רב, און דארט אויך האט רב געזאגט, מחלוקת במפרש, אבל בסתם יוציא לאלתר ויתן כתובה, ושמואל אמר אפילו בסתם נמי לא יוציא שמא ימצא פתח לנדרו, ביידע זאגן דארט די זעלבע זאך ווי דא, ענטפערט די גמרא צריכה, מען דארף ביידע מחלוקת'ער פארוואס? ווייל דאי איתמר בההיא, טאמער די מחלוקת וואלט נאר געווען דארט ביי תשמיש, איז בההיא קאמר רב, משום דלא אפשר בפרנס, דארט טאקע זאגט רב אז טאמער א מענטש מאכט א נדר סתם דארף מען זיך גראד גט'ן, ווייל דארט איז דאך נישטא קיין פרנס, דאך נישטא קיין עצה, אבל בהא דא ביי אונזער משנה, וואס אפילו ווען א מענטש מאכט א נדר אז ער געט נישט מזונות פאר די פרוי, קען מען דאך שטעלן א פרנס, דאפשר בפרנס, אימא מודה ליה לשמואל, איז קען זיין ער איז מודה צו שמואל אז אפילו אז ער האט געמאכט א נדר סתם געט מען אים דרייסיג טאג, איז דערפאר האט מען געדארפט דא אויך ברענגען די מחלוקת, ווייטער ואי איתמר בהא, טאמער מען וואלט נאר געלערנט דא די מחלוקת, וואלט איך געזאגט בהא קאמר שמואל, משום דאפשר בפרנס, דא טאקע האלט שמואל מ'געט דרײַסיק טאג ווייל ס'דא א פרנס, אבל בההיא דארט ביי תשמיש וואס איז נישט שייך א פרנס, אימא מודה ליה לרב קען זיין ער איז מודה צו רב אז מ'דארף זיך גראד גט'ן מיט כתובה, צריכה דערפאר דארף מען די מחלוקת אין ביידע פלעצער, פרעגט יעצט די גמרא א קשיא אויף שמואל פון אונזער משנה, תנן, מ'האט געלערנט אין די משנה, המדיר את אשתו שלא תטעום אחד מכל הפירות, איינער וואס מאכט א נדר אז זיין פרוי טאר נישט עסן א געוויסע סארט פירות, יא די צווייטע ציור אין די משנה, האט די משנה געזאגט, יוציא ויתן כתובה, גראד א גט מיט כתובה. און אונז האבן זיך טאקע געשטעלט אין די משנה, פארוואס איז די צווייטע ציור אנדערש פון די ערשטע ציר? פארוואס ביי די ערשטע ציור געט מען דרייסיג טאג, לויט ר' יודא געט מען פאר א כהן צוויי חדשים, און פלוצלינג דא געט מען נישט קיין שום צייט, גראד א גט מיט כתובה. וואס איז דאס אנדערש? זאגט די גמרא, בשלמא לרב, גאנץ גוט לויט רב, לויט רב קען מען עס זייער גרינג פארענטפערן, אז וואס? אז כאן בסתם, כאן במפרש, די רישא רעדט זיך ווען די מאן זאגט קלאר ביז דרייסיג טאג, דארט טאקע ווארט מען דרייסיג טאג. אבער די צווייטע ציור אין די משנה רעדט זיך אז א מאן מאכט א נדר סתם, ער זאגט נישט קיין צייט, וואס לויט רב איינער וואס מאכט א נדר סתם דארף זיך גראד גט'ן און צאלן כתובה, אלא לשמואל, אבער לויט שמואל, קשיא, שמואל זאגט אז יעדער קריגט דרייסיג טאג אפילו אז איינער מאכט א נדר סתם, איז ווי אזוי פארענטפערט שמואל די צווייטע ציור און זעלבע זאך די דריטע ציור מען וועט באלד זען פון אונזער משנה, ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן, שמואל קען איינזעצן די משנה, כגון שנדרה היא וקיים לה איהו. אז נישט די מאן האט געמאכט די נדר בכלל, נאר די פרוי האט געמאכט די נדר, די פרוי האט געמאכט א נדר אז זי גייט נישט עסן א געוויסע סארט פירות, און די מאן האט מקיים געווען די נדר, אדער ער האט קלאר געזאגט ער האט מקיים געווען, אדער אז ער האט עס געהערט און ער האט נישט מפר געווען, וואס דאס איז אויך א בחינה פון מקיים געווען, פשט די מאן איז מסכים צום נדר. איז ביי אזא ציור קען מען נישט זאגן די סברה אז מען זאל געבן דרייסיג טאג, ווייל ווען די מאן איז דער וואס האט געמאכט די נדר, און די פרוי זאגט געב מיך א גט, דעמאלט זאגט מען פאר די פרוי ווארט צו, ווארט דרייסיג טאג קען זיין ער וועט צוריק ציען, מען זאגט פאר די פרוי זאל איינרוען, אבער ווען די פרוי איז דער וואס האט געמאכט די נדר, און זי פארלאנגט יעצט א גט, איז וואס דארף מען יעצט ווארטן דרייסיג טאג, די פרוי וויל דאך א גט, פארדעם האט זי געמאכט די נדר, נאך מער, מען וועט באלד זען זי איז טויט באליידיגט אז די מאן האט מקיים געווען די נדר, ווייל זי האט זיך נאך איינגערעדט אז דער מאן גייט עס מפר זיין, איז ממילא אז די פרוי איז דער וואס האט געמאכט די נדר, און די פרוי איז דער וואס פארלאנגט א גט, און וואס האמיר צו ווארטן דרייסיג טאג, פארדעם זאגט די משנה אז זי קריגט גראד א גט, איי פארוואס קריגט זי כתובה, זי איז דאך דער וואס האט געמאכט די נדר, פארוואס קריגט זי כתובה, זאגט די גמרא ווייל וקסבר ר' מאיר, ר' מאיר האלט, ווי קומט דא אריין ר' מאיר, ר' מאיר איז די תנא קמא פון אונזער משנה ווייל יעדע סתם משנה איז ר' מאיר, פשט, די תנא קמא פון אונזער משנה האלט, הוא נותן אצבע בין שיניה, אז די מאן איז שולדיג, פארוואס האסטו מקיים געווען די נדר? און אז דו האסט מקיים געווען די נדר יעצט וועסטו אויך באצאלן כתובה. איז פארשטייען מיר שוין די צווייטע ציור פון די משנה. פרעגט אבער די גמרא, וסבר ר' מאיר, הוא נותן אצבע בין שיניה, האלט דען ר' מאיר אז די מאן איז שולדיג ווייל ער האט מקיים געווען די נדר? והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, און אונז גייען מיר דא זען אין די ברייתא אז ס'איז נישט אזוי, אז ר' מאיר האלט אפילו ווען די מאן איז מקיים איז נאך אלץ די פרוי'ס שולד, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, האשה שנדרה בנזיר, א פרוי וואס האט געמאכט א נדר, זי האט מקבל געווען אויף זיך נזירות, ושמע בעלה, און דער מאן האט געהערט, ולא הפר לה, און ער האט נישט מפר געווען, פשט ער איז מקיים די נדר. ר' מאיר ור' יודא אומרים, סיי ר' מאיר און סיי ר' יודא זאגן, היא נתנה אצבע בין שיניה, ס'איז איר שולד, ס'גייט מיר נישט אן אז דער מאן האט נישט מפר געווען, ס'איז איר שולד, און ממילא, זאגן זיי לפיכך, אם רצה הבעל להפר יפר, טאמער דער מאן וויל מפר זיין געזונטערהייט, ער קען מפר זיין,

אז ר' מאיר האלט אז ס'איז נישט די מאנ'ס שולד ס'איז די פרוי'ס שולד אפילו ווען די מאן האט מקיים געווען, ענטפערט די גמרא ניין, מיר דארפן טאקע פארדרייען די ברייתא, איפוך, מען דארף זאגן אנדערש, נישט ווי ס'איז געשטאנען אין די ברייתא אז ר' מאיר און ר' יודא די זענען די וואס האלטן אז ס'איז איר שולד און ר' יוסי און ר' אלעזר זענען די וואס האלטן ס'איז זיין שולד, ניין, ר' מאיר ור' יודא אומרים הוא נותן, ור' יוסי ור' אלעזר אומרים היא נתנה, פארקערט, אז ר' מאיר און ר' יודא האלטן ס'איז יא זיין שולד, רבי יוסי רבי אלעזר זיי זענען די וואס זאגן ס'איז איר שולד, פרעגט אבער די גמרא דאס שטימט אויך נישט, ווייל וסבר רבי יוסי היא נתנה, האלט דען רבי יוסי אז ס'איז איר שולד ס'איז נישט זיין שולד, והתנן מ'האמער געלערנט ביי אונזער משנה ביי די דריטע ציור, די דריטע ציור איז כעין די צווייטע ציור, די צווייטע ציור האט זיך גערעדט ביי א נדר שלא תטעום אחד מכל הפירות, און די דריטע ציור רעדט זיך ביי א נדר שלא תתקשט באחד מכל המינים, יעצט וויאזוי האמער אונז איינגעזעצט די צווייטע ציור, מ'האט דאך געמוזט פארענטפערן שמואל האט מען איינגעזעצט די צווייטע ציור ביי אן אופן וואס זי האט געמאכט די נדר, און ער האט מקיים געווען, איז די דריטע ציור, רעדט זיך אויך ביי אזא סארט אופן אז די פרוי האט געמאכט א נדר אז זי גייט נישט נוצן א געוויסע סארט בושם, און די מאן האט עס מקיים געווען, איז דארט האט מען אויך געזען א מחלוקת תנא קמא מיט רבי יוסי, תנא קמא זאגט גראד א גט מיט כתובה, און רבי יוסי האט מחלק געווען צווישן א ארעמע פרוי און א רייכע פרוי, אבער על כל פנים דאס האט מען געזען רבי יוסי אומר בעניות שלא נתן קצבה דאס האט מען קלאר געזען, אז אפילו לויט רבי יוסי איז טאקע דא א חילוק צווישן א ארעמע פרוי און א רייכע פרוי אבער סוף כל סוף טאמער א מענטש מאכט אזא נדר בסתם דארף ער איר גט'ן ער דארף איר באצאלן כתובה יעצט טאמער ס'איז איר שולד טאמער זי האט געמאכט די נדר און ס'איז איר שולד באקומט זי נישט קיין כתובה און רבי יוסי זאגט קלאר ביי אונזער משנה זי באקומט יא כתובה אונטער געוויסע אופנים טאמער ס'איז לענגער ווי דרייסיג טאג אדער טאמער ס'איז לענגער ווי א קצבה אבער על כל פנים זי באקומט כתובה זעהען מיר אז רבי יוסי האלט אז ווען זי מאכט א נדר און די מאן איז עס מקיים איז עס די מאן'ס שולד נישט איר שולד פארדעם דארף די מאן באצאלן כתובה און וויאזוי קענסטו מיר זאגן אין די ברייתא אז ר' יוסי זאגט היא נתנה אז ס'איז איר שולד? ענטפערט טאקע די גמרא מ'דארף פאררעכטן. אימא, ר' מאיר ור' יוסי אומרים הוא נותן, ר' יודא ור' אלעזר אומרים היא נתנה, דארף מען טאקע זאגן אז ר' מאיר און ר' יוסי זיי האלטן ס'איז זיין שולד, ר' יודא און ר' אלעזר האלטן ס'איז איר שולד. פרעגט אבער די גמרא קענסט דאס אויך נישט זאגן, ווייל וסבר ר' יודא היא נתנה, האלט דען רבי יודא אז ס'איז איר שולד? אויך והתנן א קשיא פון אונזער משנה, אונז האבן דאך געזען ביי די צווייטע ציור פון אונזער משנה, רבי יודא אומר בישראל יום אחד יקיים, פשט ביי די צווייטע ציור וואס ווייטער, די צווייטע ציור רעדט זיך ביי אן אופן וואס זי האט געמאכט די נדר און די מאן האט מקיים געווען, אזוי האבן מיר דאך יעצט איינגעזעצט אונזער משנה לויט שמואל, און ס'איז טאקע דא א מחלוקת צווישן תנא קמא און רבי יודא, צו מען גט זיך גראד אדער מען ווארט א טאג צוויי, אבער על כל פנים רבי יודא זאגט קלאר אז אפילו נאכן ווארטן נאכן ווארטן די טאג צו נאכן ווארטן צוויי באקומט די פרוי א גט מיט כתובה, איז טאמער רבי יודא האלט ס'איז איהר שולד וואס עפעס באקומט זי כתובה, איז זעהן מיר דאך דא קלאר אז רבי יודא האלט אויך ס'איז זיין שולד, און וואס איז פשט אין די ברייתא? זאגט טאקע די גמרא אזוי, מען דארף מגיה זיין אימא, רבי מאיר ורבי יודא ורבי יוסי אומרים הוא נותן, וועט מען טאקע דארפן זאגן אז אלע דריי האלטן ס'איז זיין שולד, ורבי אלעזר אומר היא נתנה, און רבי אלעזר איז דער וואס האלט אז ס'איז איהר שולד, און זי באקומט נישט קיין כתובה, דאס איז איין תירוץ זאגט די גמרא, ואם תמצא לומר, און טאמער זאגט די גמרא טאמער עס געפעלט דיך נישט דער תירוץ, ווייל זוגי זוגי קתני, ווייל טאמער וועסט מיר זאגן אז ס'איז נישט קיין גוטע תירוץ ווייל ווי נישט ווי, טאמער דו זעצט איין די ברייתא זוגות, ס'טייטש צוויי תנאים האלטן אזוי צוויי תנאים האלטן אזוי, איז דו קענסט דיך ארום שפילן וועלכע צוויי תנאים זאגן אזוי, וועלכע צוויי תנאים זאגן אזוי, אבער גיין איינזעצן די ברייתא אז דריי תנאים האלטן אזוי און איינס האלט אזוי, אזא גרויסע טעות אין א ברייתא, ווילסט נישט אננעמען אזא סארט תירוץ, זאגט די גמרא פיין, כ'האב א תירוץ פאר דיר אויכעט. אימא, עסטו קענען טאקע זאגן רבי מאיר ורבי אלעזר אמרו היא נתנה, רבי אידה ורבי יוסי אומרים הוא נותן, אז טאקע רבי אידה און רבי יוסי, זיי זאגן ס'איז זיין שולד, רבי מאיר און רבי אלעזר זאגן ס'איז איר שולד. איי ווי קענסטו זאגן רבי מאיר זאגט ס'איז איר שולד? מ'זעהט דאך די תנא קמא פון אונזער משנה, וואס דאס איז רבי מאיר, זאגט ביי די צווייטע ציור קלאר מ'דארף באצאלן כתובה, פשט זעהן מיר קלאר אז רבי מאיר האלט ס'איז זיין שולד, זאגט די גמרא, והא סתמא דלא כר' מאיר, עט מיר מוזן טאקע זאגן אז אונזער סתם משנה איז נישט ר' מאיר, נארמאל איז א סתם משנה ר' מאיר, אונזער משנה איז נישט ר' מאיר ס'עפעס א אנדערע תנא, און ממילא איז דאס נישט קיין קשיא. פרעגט אבער יעצט די גמרא אויף ר' יוסי, פשט ר' יוסי פון די דריטע ציור פון די משנה, וואס אונז האמיר יעצט איינגעזעצט די דריטע ציור פון די משנה לויט שמואל מוז מען איינזעצן אז זי מאכט די נדר און די מאן איז עס מקיים, פשט, ווען די פרוי מאכט א נדר שלא תתקשט באחד מכל המינים און די מאן איז עס מקיים, איז תנא קמא זאגט גראד א גט, ר' יוסי זאגט ס'דא א חילוק צווישן א ארעמע פרוי און א רייכע פרוי, פרעגט די גמרא איז עס דען אזוי? וסבר ר' יוסי בעניות שלא נתן קצבה אלמא בעל מצי מפר, סטייטש האלט דען בכלל ר' יוסי אז א מאן קען בכלל מפר זיין אזא סארט נדר? אז ווען א פרוי מאכט א נדר שלא תתקשט באחד מכל המינים קען עס א מאן מייפר זיין? פרעגט די גמרא ורמינהי, כ'על דיר פרעגן א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אלו דברים שהבעל מייפר, דאס זענען די סארט נדרים וואס א מאן קען מייפר זיין, א מאן קען נישט מייפר זיין יעדע סארט נדר, נאר געוויסע סארט נדרים, און די ברייתא הייבט אן אויסרעכענען, דברים שיש בהן עינוי נפש, אזא סארט נדר וואס א פרוי פייניגט זיך, ס'איז דא אין דעם עינוי נפש, אזעלכע סארט נדרים קען א מאן מייפר זיין, ווי שטייט אין פסוק כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו, אז נאר טאמער ס'דא לענות נפש די פרוי פייניגט זיך, דאס קען די מאן מפר זיין און די ברייתא געבט דוגמאות, אם ארחץ אם לא ארחץ, טאמער די פרוי מאכט א נדר אם ארחץ אם לא ארחץ ווי רש"י איז מסביר, די גמרא איז דאס מסביר אין נדרים, אז אם ארחץ איז טייטש לאמיר זאגן די פרוי האט געמאכט א נדר אז טאמער איך גיי זיך וואשן אין די נעקסטע וואך, איז זאגט זי זי וועט זיך קיינמאל נישט וואשן א גאנץ לעבן, איז אזא סארט נדר פשט זי פייניגט זיך, קען דער מאן מפר זיין, אדער אם לא ארחץ סתם אזוי א פרוי מאכט א נדר א שבועה זי גייט זיך קיינמאל נישט וואשן, און די זעלבע זאך אם אתקשט אם לא אתקשט, א פרוי וואס מאכט א נדר אז זי גייט קיינמאל זיך נישט מתקשט זיין, מתקשט זיין האט מען געזען מיינט בשמים אזעלכע סארט זאכן, איז סיי טאמער זי האט עס געמאכט אויף אן אופן אם אתקשט, אז זי זאגט אז טאמער איך גיי זיך מתקשט זיין די נעקסטע וואך עב איך אלעמאל זיין אסור זיך צו מתקשט זיין, אדער סתם אזוי אם לא אתקשט זי מאכט א נדר אז זי וועט זיך קיינמאל נישט מתקשט זיין, איז די אלע זאכן זאגט די ברייתא איז עינוי נפש, קען דער מאן מפר זיין? אמר רבי יוסי, רבי יוסי קריגט זיך אויף דעם, זאגט רבי יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש, דאס הייסט נישט עינוי נפש, א פרוי וואס וואשט זיך נישט און א פרוי וואס זיך נישט מתקשט הייסט נישט עינוי נפש, וואס הייסט יא עינוי נפש? ואלו הן נדרי עינוי נפש, שלא אוכל בשר, שלא אשתה יין, ושלא אתקשט בבגדי צבעונים, טאמער זי זאגט איך גיי זיך נישט אנטוהן מיט קאלירטע בגדים, דאס טייטש עינוי נפש, ווייל דאס שטערט פארן מאן, די מאן גייט ארויס, זי גייט נישט אנגעטון שיין שטערט עס אים, אבער דאס אז א פרוי זאגט זי גייט זיך נישט מקשט זיין, זי גייט זיך נישט פארבן אדער זי גייט נישט אנטון בושם, דאס הייסט נישט קיין עינוי נפש אזוי האלט רבי יוסי, און וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר דא קלאר אז רבי יוסי האלט אז אזעלכע סארט נדרים שלא אתקשט הייסט נישט קיין עינוי נפש האט א מאן סתם אזוי נישט א רעכט צו מפר זיין, און וואס איז פשט מ'האט איינגעזעצט ביי אונזער משנה אז רעדט זיך ביי צו די פרוי האט געמאכט אזא נדר און די מאן האט נישט מפר געווען איז ס'נאך זיין שולד אויכעט, ער קען דאך עס בכלל נישט מפר זיין לויט רבי יוסי, ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן בדברים שבינו לבינה, דער נדר שלא אתקשט דאס שטייט ביי אונזער משנה, רעדט זיך טאקע נישט פון קיין בושם, ס'רעדט זיך פון דברים שבינו לבינה, ווי רש"י זאגט, ס'דא א געוויסע סם וואס מ'לייגט וואס איז משיר את השיער, ס'נעמט ארויס די האר מאותו מקום, וואס דאס באדערט פארן מאן בשעת תשמיש, דאס איז א עינוי נפש, דאס האט א מאן אויך א רעכט צו מפר זיין יעדע זאך וואס האט א שייכות צו אים, קען ער מפר זיין, און פון דעם רעדט די משנה. פרעגט אבער די גמרא, הניחא למאן דאמר דברים שבינו לבינה הבעל מפר, גאנץ גוט לויט די מאן דאמר וואס האלט אזא סארט נדר קען א מאן מפר זיין גאנץ גוט, אלא למאן דאמר אין הבעל מפר מאי איכא למימר, אבער מ'עט שוין זעהן ס'דא א מאן דאמר וואס האלט אז אפילו ווען א פרוי מאכט א נדר נישט צו נוצן די סארט סם הייסט עס אויך נישט א דברים שבינו לבינה סאו די מאן קען לעבן מיט דעם און ער קען עס אויך נישט מפר זיין, איז אויב אזוי וועט מען נישט קענען פארענטפערן אונזער משנה, ווי זעהן מיר אזא מחלוקת דאיתמר דברים שבינו לבינה, אזא סארט נדר, א פרוי וואס מאכט א נדר נישט צו נוצן די סם, איז רב הונא אומר הבעל מפר, רב הונא זאגט די מאן קען מפר זיין ווייל ס'איז נוגע צו אים, רב אדא בר אהבה אומר, רב אדא בר אהבה זאגט אז ניין, אין הבעל מפר פארוואס, שלא מצינו שועל שמת בעפר פיר, מען האט קיינמאל נישט געזען א פוקס א שועל זאל שטארבן אין די עפר אין די ערד פון זיין אייגענע גריב, פשט, ס'איז זיין גריב, ער קען זיך גוט אויס דארט, און מילא ס'שטערט אים נישט די עפר וואס איז דא דארט, זעלבע זאך א מאן, א מאן שטערט נישט, טאמער די פרוי נוצט נישט די סם טאמער זי נעמט נישט ארויס די האר און ממילא זעהן מיר אז ס'דא א רב אדא בר אהבה וואס האלט אז אזא סארט נדר קען א מאן אויך נישט מפר זיין איז ווי אזוי וועט מען איינזעצן אונזער משנה לויט רבי יוסי אלא נאר ענטפערט טאקע די גמרא הכא במאי עסקינן אונזער משנה רעדט זיך נישט סתם ביי א ציור אז א פרוי האט געמאכט א נדר זיך נישט צו מתקשט זיין ווייל אזא נדר טאקע קען די מאן נישט מפר זיין נאר ס'רעדט זיך כגון דתלינהו לקישוטיה בתשמיש המיטה זי האט תולה געווען די קישוטים אין תשמיש המיטה וואס פשט? דאמרה די פרוי האט געזאגט יאסר הנאת תשמישך עלי אם אתקשט, די פרוי האט געזאגט אז טאמער איך גיי זיך מקשט זיין גיי איך נישט טארן וואוינען מיט דיר אסר איך דיין תשמיש אויף מיר בהנאה, קומט אויס דאס איז שוין יא בינו לבינה דאס איז שוין זייער נוגע פארן מאן, איז אויף דעם האט רבי יוסי געזאגט אז טאמער די מאן האט נישט מפר געווען דארף ער טאקע באצאלן כתובה ווייל ס'איז זיין שולד, כדאמר רב כהנא, און די גמרא ברענגט טאקע א ראיה אז אזא סארט נדר איז חל, דאמר רב כהנא אזוי ווי רב כהנא האט געזאגט הנאת תשמישי עליך כופה משמ ומשמשתו, טאמער א פרוי זאגט פארן מאן אז איך אסר מיין הנאת תשמיש אויף דיר, טייטש דו טארסט נישט הנאה האבן פון מיין תשמיש, איז אוודאי קען דער מאן איר צווינגען צו וואוינען מיט אים, ווייל זי האט נישט קיין רעכט דאס צו טון, זי איז משועבד צו אים, די תשמיש איז משועבד צו אים, די הנאה איז משועבד צו אים, זי קען נישט מאכן א נדר אויף דעם. אבער טאמער א פרוי זאגט הנאת תשמישך עלי, זי אסר'ט אויף זיך אליין הנאת תשמיש, דעמאלטס יפר, מוז עס דער מאן מפר זיין, ווייל אז נישט וועט עס חל זיין לפי שאין מאכילין לאדם דבר האסור לו ווייל מען קען נישט צווינגען א מענטש זאל עסן א זאך וואס איז אסור פאר אים, פשט אוודאי די פרוי האט נישט קיין רעכט צו זאגן אז איר תשמיש איז אסור אויפן מאן, אבער אויף זיך אליין קען זי זיך אסר'ן פון הנאת תשמיש, די מאן אויך, די מאן קען אויך אויף זיך אליין אסר'ן הנאת תשמיש, און אטאמאטיש ווערט ער אסור צו וואוינען מיטן פרוי, און ממילא על כל פנים האבן מיר שוין פארענטפערט אונזער משנה אז די דריטע ציור פון די משנה רעדט זיך טאקע ביי אזא אופן אז די פרוי איז תולה די קישוטים בתשמיש המיטה. פרעגט אבער די גמרא אז לכאורה דאס הייסט אויך נישט בינו לבינה, פארוואס ווייל ולא תתקשט ולא תאסר, זאל זי זיך טאקע נישט מקשט זיין און זי וועט נישט ווערן אסור בתשמיש המיטה, איז עס ווייטער נישט נוגע צום מן, קען עס די מן נישט מפר זיין? זאגט די גמרא ניין, ווייל אם כן קרו לה מנוולת, טאמער זי וועט זיך נישט מקשט זיין וועלן מענטשן חוזק מאכן פון איר, מען וועט איר רופן מנוולת, זי וועט נישט קענען שטיין ביי די נסיון, צום סוף וועט זי זיך מקשט זיין און זי וועט ווערן אסור בתשמיש, און ממילא איז עס יא נוגע פארן מן. פרעגט אבער די גמרא, ותתקשט ותאסר, אי לבית שמאי שתי שבתות, אי לבית הלל שבת אחת. פשט לגבי אזא סארט נדר וואס אסר'ט א פארפאלק בתשמיש, האט מען דאך שוין געזעהן א מחלוקת בית שמאי ובית הלל אז טאמער ס'ציט זיך א וואך דארף מען זיך גט'ן לויט די בית הלל טאמער ציט זיך צוויי וואכן לויט די בית שמאי, אבער קיינער האלט נישט נישט דער בית שמאי און נישט דער בית הלל האלטן אז מען דארף זיך גראד גט'ן, איז וויאזוי קענסטו איינזעצן די דריטע ציור פון אונזער משנה ביי א ציור וואס איז נוגע צו תשמיש און דארט זאגט דער תנא קמא אז מען דארף זיך גראד גט'ן, קיינער האלט נישט מען דארף זיך גראד גט'ן נישט דער בית שמאי און נישט דער בית הלל? ענטפערט די גמרא ניין ס'איז נישט ריכטיג. הני מילי, ווייסט וואו ס'דא די מחלוקת בית שמאי בית הלל צו מ'ווארט א וואך אדער צוויי, דאס איז היכא דאדרה איהו, דארט וואו די מאן האט געמאכט די נדר, איז דארט זאגט מען פאר די פרוי ווארט א וואך ווארט צוויי, ווייל זי איז אויך מסכים, דסברה די פרוי האלט מירתח רתח עילואי די מאן האט זיך אויפגערעגט, והשתא מותיב דעתיה ער וועט זיך שפעטער בארואיגן, און ממילא ווארט זי א וואך אדער צוויי נאר נאך א וואך צוויי פארלאנגט זי א גט. אבל הכא, אבער דא ווען די פרוי איז די וואס האט געמאכט די נדר, דנדרה איהי ושתיק לה, און די מאן האט געשוויגן, דא, סברה, האלט די פרוי מדאישתיק מיסנא הוא דסני לי, אז ער האט געשוויגן איז א סימן ער האט מיר פיינט, און אז ער האט מיר פיינט וויל איך גראד א גט, ווארט זי אפילו נישט זי פארלאנגט גראד די גט, איז פאר דעם דארף מען טאקע נישט ווארטן האלט די תנא קמא, נאר זי קען גראד פארלאנגען א גט מיט כתובה. זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען די משנה ר' יוסי אומר אז ר' יוסי מחלק, ער זאגט בעניות שלא נתן קצבה, איז ביי א ארעמע פרוי טאמער די מאן האט געמאכט א נדר אן קיין קצבה, נישט די מאן נאר די פרוי לויט שמואל, טאמער מ'האט געמאכט א נדר אן קיין קצבה דעמאלטס טאקע דארף מען זיך גראד גט'ן אבער טאמער ס'איז דא א קצבה נישט, און ביי א רייכע פרוי איז דאס דרייסיג טאג, פרעגט די גמרא וכמה קצבה, ווי לאנג איז די קצבה, אמר רב יהודה אמר שמואל שנים עשר חודש, צוועלף חדשים, פשט טאמער די מאן האט געמאכט די נדר אדער די פרוי האט געמאכט די נדר אז זי גייט זיך נישט מתקשט זיין צוועלף חדשים ביז צוועלף חדשים קען זי נישט פארלאנגען א גט, מער פון צוועלף חדשים קען זי פארלאנגען א גט ביי א ארעמע פרוי, רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן, עשר שנים צען יאר, רב חסדא אמר אבימי, רגל, ס'טייטש די נ די נענטסטע יום טוב, שכן בנות ישראל מתקשטות ברגל, ווייל בנות ישראל אפילו ארעמע פרויען זענען זיך מתקשט ברגל, און אז זי וועט נישט קענען זיך מתקשט זיין ברגל, וויל זי שוין א גט. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אז ביי עשירות ביי רייכע פרויען איז די שיעור שלושים יום, מאי שנא שלושים יום וואס איז דאס דרייסיג טאג אמר אביי שכן אשה חשובה נהנית מריח קישוטיה שלושים יום א רייכע פרוי וואס זיך מתקשט האט הנאה פון די ריח דרייסיג טאג מילא ביז דרייסיג טאג קען זי אויסהאלטן מער פון דעם פארלאנגט זי א גט זאגט די משנה ווייטער המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה טאמער א מאן איז מדיר אויף זיין פרוי זי טאר נישט גיין צו איר טאטע'ס שטוב און ווייטער מען דארף אויסטראכטן די ראשונים טוט זיך וויאזוי מאכט א מאן אזא נדר צי פשט זי האט געמאכט די נדר און ער האט עס מקיים געווען אדער די מאן האט געמאכט די נדר אז ער אסר'ט תשמיש אויף זיך טאמער זי גייט צו איר טאטע'ס שטוב, אבער על כל פנים מען קען עס אויסארבעטן טעכניש וויאזוי ער האט געמאכט אזא סארט נדר, ער האט געמאכט אזא סארט נדר, איז זאגט די משנה, בזמן שהוא עמה בעיר, טאמער די מיידל'ס טאטע וואוינט דארט אין שטאט, איז עס זייער שווער פאר איר נישט צו גיין צו איר טאטע'ס שטוב, איז חודש אחד יקיים, איין חודש קען זי נאך אויסהאלטן, שניים, מער פון צוויי חדשים טייטש מער פון א חודש, אריין דעם צווייטן חודש יוציא, מוז די מאן איר גט'ן מיט כתובה, ויתן כתובה, ובזמן שהוא בעיר אחרת, טאמער די טאטע אירע וואוינט אין א צווייטן שטאט, דעמאלטס לויפט זי נישט אזוי שנעל צום טאטן, איז אזוי רגל אחד יקיים, די דרך איז געווען אז טאמער מען האט געוואוינט אין אנדערע שטעט איז די טאכטער געגאנגען באזוכן דעם טאטן די ימים טובים, איז טאמער איין יום טוב איז אריבער, מען רעדט פון די שלש רגלים פון פסח שבועות סוכות, טאמער איין יום טוב איז אריבער, ס'טייטש טאמער די נדר ציט זיך נאך איין יום טוב, איז יקיים, פארלאנגט זי נאכנישט קיין גט, שלשה, טאמער דער מאן האט געמאכט א נדר אז די קומענדיגע דריי ימים טובים ס'טייטש כמעט א גאנצע יאר פסח שבועות און סוכות, עט זי נישט קענען גיין צום טאטן, יוציא ויתן כתובה, קען זי פארלאנגען א גט מיט כתובה. זאגט די משנה ווייטער, המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה, טאמער א מאן מאכט א נדר אז די פרוי טאר נישט גיין לבית האבל מנחם אבל זיין, אדער לבית המשתה צו משמח זיין חתן כלה, ס'טייטש צו א חתונה, יוציא ויתן כתובה, איז קען זי גראד פארלאנגען א גט, מפני שנועל בפניה, ווייל ער שפארט צו די טיר פאר איר אז זי זאל נישט קענען משמח זיין חתן כלה, זאל נישט קענען מנחם זיין אבלים, מ'עט זען די גמרא וואס דאס מיינט, ואם היה טוען משום דבר אחר, טאמער אבער דער מאן טענה'ט אז כ'האב געמאכט די נדר ווייל דארט איז דא ביי די חתונה צו ביי די ניחום אבלים איז דא דארט אנשים פרוצים און כ'וויל נישט זאל זיך דרייען דארט דעמאלטס רשאי מעג ער מאכן אזא סארט נדר און זי קען נישט פארלאנגען א גט זאגט די משנה ווייטער אמר לה על מנת שתאמרי לפלוני מה שאמרת לי טייטש לאמיר זאגן א מאן האט געזאגט פארן פרוי אז ער אסר'ט איר אויף תשמיש אדער ער אסר'ט איר די מזונות חוץ טאמער זי וועט פארציילן פאר יענעם עפעס א סוד וואס זי האט אים געזאגט, או מה שאמרתי לך, אדער עפעס וואס איך האב דיר געזאגט, מ'וועט זען די גמרא פונקט וואס דאס מיינט, או, אדער טאמער ער זאגט איר שתהא ממלאה ומערה לאשפה, וועסט אנפילן און אויסגיסן אריין אינעם אשפה אריין, מ'וועט אויך זען די גמרא וואס דאס מיינט, יוציא ויתן כתובה, דארף ער איר גט'ן מיט א כתובה. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה, אז טאמער די פרוי וואוינט אין א אנדערע שטאט פון איר טאטע, און די מאן מאכט א נדר זי טאר נישט גיין באזוכן איר טאטע, איז טאמער ס'רגל אחד אויף איין יום טוב, קען זי אויסהאלטן, דריי ימים טובים שלוש רגלים, דארט קען זי מער נישט אויסהאלטן זי קען פארלאנגען א גט מיט כתובה, פרעגט די גמרא הא גופא קשיא, איז דאך לכאורה דא דא א סתירה, אמרת רגל אחד יקיים, אז שטייט אין די משנה איין יום טוב קען זי אויסהאלטן איז משמע הא שניים, יוציא ויתן כתובה אז צוויי איז שוין צופיל, און זי קען פארלאנגען א כתובה מיט א גט, אימא סיפא, איז אויב אזוי זיי מסביר וואס שטייט שפעטער שלשה יוציא ויתן כתובה איז משמע נאר דריי, הא שניים יקיים אז צוויי קען זי יא אויסהאלטן, איז דאך עס א סתירה אין די משנה, אמר אביי, ענטפערט טאקע אביי, אתאן לכהנת ורבי יהודה היא, אז אונזער משנה איז טאקע די שיטת רבי יהודה, און די משנה זאגט טאקע צוויי באזונדערע ציורים, אז א כהנת האלט דאך רבי יהודה באקומט דאך מער צייט ווי א ישראלית ווייל א כהן קען שפעטער נישט חתונה האבן מיט די פרוי טאמער ער טוט איר גט'ן, ממילא געבט מען אים מער צייט, איז דא זאגט די משנה אז ביי א ישראלית טאמער די מאן מאכט א נדר אויף איין יום טוב דארף ער איר נישט גט'ן צוויי דארף ער איר יא גט'ן, ביי א כהנת געבט מען נאך א יום טוב אז ביי צוויי דארף מען נאך נישט גט'ן נאר ביי דריי קען זי פארלאנגען א גט, דאס איז איין תירוץ. רבה בר עולא אמר נאך א תירוץ, לא קשיא, כאן ברדופה, כאן בשאינה רדופה, ווענדט זיך וואסערע סארט פרוי, א פרוי וואס איז רדופה, זי לויפט כסדר נאך צו איר טאטע, זי האט ליב צו זיך דרייען ביים טאטן אין שטוב, דארט מער ווי איין יום טוב האלט זי מער נישט אויס זי קען פארלאנגען א גט, א פרוי וואס איז אינה רדופה, זי לויפט נישט אזוי שנעל צום טאטן, זי זי בענקט זיך נישט אזוי שטארק, איז ביי זי געבט מען צוויי ימים טובים נאר נאך די דריטע יום טוב פארלאנגט זי א גט, ברענגט די גמרא דרך אגב אז מ'האט זיך באנוצט מיט אזא לשון פון רדופה, ברענגט די גמרא די פסוק אין שיר השירים, שטייט אין פסוק אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, אמר רבי יוחנן זאגט רבי יוחנן וואס מיינט דער פסוק, דער פסוק רעדט פון כלל ישראל אז כלל ישראל איז דומה ככלה שנמצאת שלימה בבית חמיה, אזוי ווי א כלה וואס איז נמצאת שלימה פשט די מאן האט איר זייער ליב, זי געפעלט זיך זייער ביים מאן, די מאן קוקט איר אן ווי א שלימה, ורדופה לילך להגיד שבחה בבית אביה, און זי וויל כסדר גיין צו איר טאטן אין שטוב, מודיע זיין פארן טאטן וואס פאר א גוטע מאן זי האט, און דאס איז כלל ישראל, כלל ישראל איז דומה צו דעם, ווייל ווי שטייט אין מדרש רבה די המשך פון די מימרא פון רבי יוחנן, ווייל כלל ישראל אין גלות טשעפען זיי די גוים, פארוואס האט ענק די אייבערשטער געשיקט אין גלות, איז אויף דעם ענטפערט מען ס'איז א בחינה פון א מיידל וואס גייט צום טאטן אין שטוב מודיע זיין וואס פאר א מאן זי האט, וואס פאר א גוטע מאן זי האט, און שפעטער גייט זי צוריק אהיים, איז די גלות איז אויך נאר א צייטווייליגע זאך, אבער צום סוף וועט מען צוריק אהיים גיין. זאגט די גמרא, נאך א פסוק שטייט אין פסוק אין הושע, והיה ביום ההוא נאום ה' תקרי אישי ולא תקרי לי עוד בעלי אמר רבי יוחנן, ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה, אז כלל ישראל איז ביים רבונו של עולם ווי א כלה ביים מאן אין שטוב, נישט ווי א כלה ביים טאטען אין שטוב, פשט, א כלה נאכן חתונה, נאכדעם וואס זי האט צוגעוואוינט מיטן מאן און זענען היימיש צוזאמען רופט שוין די פרוי דעם מאן אישי ס'איז א לשון חיבה, מה שאין כן ווען זי איז נאך אן ארוסה ביים טאטען אין שטוב רופט זי די מאן בעלי א לשון אדנות, איז דאס זאגט די פסוק אז והיה ביום ההוא נאום ה' נאכדעם וואס עט זיין די גאולה, עט עס זיין א בחינה פון תקרי אישי ולא תקרי לי עוד בעלי, עט זיין א געוואלדיגע קרבת אלקים א בחינה פון אישי, נישט קיין בחינה פון בעלי.